זונטאג נצבים, ווען מ'לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די וא"ו פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם, משה רבינו זאגט פאר אידישע קינדער, עטץ שטייטס דא היינט אלע פאר ענקער באשעפער, ווי דער אבן עזרא זאגט דאס מיינט אז מ'איז געשטאנען פארן ארון, ראשיכם, ענקערע הויפטן, שבטיכם, פון ענקערע שבטים, זקניכם, ענקערע עלטסטע, דאס מיינט די דיינים, די שופטים, ושוטריכם, און ענקערע ציכטער, וואס זיי זענען געווען ממונה אז יעדער זאל אויספאלגן די דיינים, כל איש ישראל, און אויכעט אלע אידישע קינדער. זאגט רשי אתם נצבים, מלמד, פון דא זעט מען שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו, משה רבינו האט זאמגעזאמלט די אידן פארן אייבערשטן אינעם טאג פון זיין שטארבן, להכניסם בברית, ער האט זיי געוואלט אריינברענגען אין א בונד, דער בונד, זאגט דער אור החיים הקדוש און כלי יקר, איז דער בונד פון ערבות, אז יעדער איד איז מחויב מוחה צו זיין אויב ער זעט אן עוולה ביים חבר און יענער וועט אויסהערן פון אים, מוז ער מוחה זיין און אז נישט ווערט עס גערעכנט ווי ער האט אליין געזינדיגט, וואס דאס שטייט שפעטער אין די פסוקים הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו, דאס איז נישט דער זעלבער בונד פון סוף פרשת כי תבוא, דארטן האט מען געמאכט א ברית אז יעדער איינער פאר זיך זאל מקיים זיין די תורה, און דא אין פרשת נצבים איז דער בונד געווען אז יעדער איז אחריות אויפן צווייטן,

נשיכם, ענקערע פרויען, וגרך און דיין גר, אשר בקרב מחניך, וואס ער איז צווישן דיין מחנה, מחוטב עציך, פון דיין האלצהאקער עד שואב מימיך, ביז דיין וואסער שעפער, זאגן די מפרשים, אז דאס מיינט די קנעכט און די דינסטן, וואס די קנעכט פלעגן האקן די האלץ און די דינסטן פלעגן שעפן די וואסער. רשי זאגט מחוטב עציך, מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גבעונים בימי יהושע. רשי שטעלט זיך, ווער איז געווען די חוטב עציך עד שואב מימיך? זענען זיי געווען אידן? איז דאך שוין געשטאנען כל איש ישראל. זענען זיי געווען גרים? שטייט דאך שוין וגרך. נאר וואס דען, זיי זענען אויכעט געווען גרים, אבער א שוואכערע סארט גרים, ווייל זיי זענען געקומען פון די כנענים, און זיי האבן זיך מגייר געווען אין די צייטן פון משה רבינו, נאך פאר מען איז אריינגעגאנגען קיין ארץ ישראל, נאכדעם האט מען שוין נישט אנגענומען קיין גרים פון זיי, ס'שטייט דאך לא תחיה כל נשמה, פונקט ווי די גבעונים זענען געקומען אין די צייטן פון יהושע און האבן געוואלט זיין אינאיינעם מיט די אידן לעבן פרידליך מיט זיי, וזהו האמור בגבעונים און דאס איז די פשט וואס ס'שטייט ביי די גבעונים ויעשו גם המה בערמה, וואס איז די גם? ווייל אין די צייטן פון משה רבינו איז שוין אויכעט געווען כנענים וואס זענען געקומען זיך מתגייר זיין, זאגט אבער רמב"ן אז די גבעונים האבן טאקע געמאכט א ערמה, זיי האבן אויסגעפאפט און זיי האבן געזאגט אז זיי קומען נישט פון ארץ ישראל, זיי קומען פון עפעס א ווייטע לאנד, אבער די כנענים וואס זענען געקומען נאך אין די צייטן פון משה רבינו, זיי האבן נישט געמאכט קיין ערמה, אבער דעסטוועגן דאך האט משה רבינו זיי נישט געוואלט אננעמען, ווייל ער האט געוואוסט זיי מיינען עס נישט אינגאנצן ערנסט, ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים, האט ער זיי געשטעלט אז זיי זאלן האקן די האלץ און שעפן די וואסער. זאגט דער תרגום, טפלכון נשיכון וגיורך די בגו משריתך מלקיט אעך עד מלי מיך. זאגט דער פסוק, לעברך דו זאלסט אדורך גיין, שטייט א לשון יחיד זאגט דער כלי יקר, ווייל איינמאל ס'איז דא א חיוב ערבות איז יעדער איינער אזוי ווי איין גוף, בברית אין דעם בונד ה' אלקיך פון דיין באשעפער ובאלתו און אין זיין שבועה, אשר ה' אלקיך כורת עמך היום וואס דער אייבערשטער דיין באשעפער שניידט מיט דיר היינט.

זאגט רש"י דרך העברה, ביי יעדן בונד שטייט א לשון פון דורכגיין, ווייל כך היו כורתי בריתות עושין, דאס איז געווען די סדר פון די מענטשן וואס האבן געשניטן א בונד, מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, מען האט אויסגעלייגט פארשידענע זאכן אויף די רעכטע זייט און אויף די לינקע זייט, געווענליך פלעגט מען צושניידן א בהמה אין האלב, ועוברים בינתיים און מען פלעגט אדורכגיין צווישן די זאכן, כמו שנאמר, העגל אשר כרתו לשניים ויעברו בין בתריו. זאגט די תרגום, לאעלותך בקימא דהשם אלקך ובמומתיה, די השם אלקך גזר עמך יומא דין. זאגט דער פסוק, למען פון וועגן, הקים אותך היום לו לעם, דער אייבערשטער וויל דיך אויפשטעלן היינט צו אים פאר א פאלק, והוא יהיה לך לאלקים, ער וועט אייביג זיין צו דיר פאר א באשעפער, כאשר דיבר לך אזוי ווי ער האט גערעדט צו דיר, וכאשר נשבע לאבותיך און אזוי ווי ער האט געשוואוירן צו דיינע עלטערן לאברהם ליצחק וליעקב. זאגט רש"י, למען הקים אותך היום לו לעם, נישט אז דער בונד, דאס מאכט אז די אידן זאלן זיין דעם אייבערשטנ'ס פאלק, נאר די מצוות וואס זיי האלטן איין, דאס מאכט זיי צו זיין דעם אייבערשטנ'ס פאלק, און דאס אז דער אייבערשטער האט זיי אויסגעקליבן, פאר דעם זענען זיי דעם אייבערשטנ'ס פאלק. די למען הקים מיינט ער צו זאגן, פארוואס וויל דער אייבערשטער מאכן מיט ענק א בונד, אז עטס זאלטס טאקע נישט עובר זיין אויף זיינע מצוות? כל כך הוא נכנס לטרוח, אזויפיל גייט דער אייבערשטער אריין און ער מוטשעט זיך כביכול למען קיים אותך לפניו לעם, אז ער זאל דיך האלטן צו זיך פאר א פאלק, פאר א געטריי פאלק, ווייל והוא יהיה לך לאלקים, ווייל ער וועט אייביג סיי ווי זיין דיין באשעפער, לפי שדיבר לך, ער האט דאך גערעדט צו דיר ונשבע לאבותיך און געשוואוירן פאר דיינע עלטערן שלא להחליף את זרעם באומה אחרת, ער גייט נישט אויפטוישן זייערע קינדער מיט א צווייטע פאלק. לכך הוא אוסר אתכם בשבועות הללו, פאר דעם טוט ער ענק איינבינדן מיט די שבועות, שלא תקניטוהו עטס זאלטס אים נישט דערצערענען, אחר וויבאלד שהוא אינו יכול להיבדל מכם, ער קען זיך סיי ווי נישט אפשיידן פון ענק, ממילא זאלט עטס כאטשיג זיין ערליך אז דער אייבערשטער זאל זיין צופרידן פון דעם וואס ער איז ענקער באשעפער און עטס זענט זיין פאלק. עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשה. ומדרש אגדה, די מדרש זאגט, למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות? פארוואס איז די פרשה נאנט געשטעלט צו די קללות פון פרשת כי תבוא, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיים, וויבאלד די אידן האבן געהערט די אכט און ניינציג קללות, און די טורי זהב זאגט, פארוואס זאגט ער מאה חסר שתיים און ער זאגט נישט צ"ח, ווייל ס'איז געוועזן אויכעט כל חולי וכל מכה, וואס ס'שטייט ביי די תוכחה, און ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן וואס דאס איז, ממילא מיט די צוויי איז שוין יא באמת הונדערט, נאר ס'איז חסר שתיים ווייל די צוויי האט מען נישט מפרש געווען, חוץ ממ"ט שבתורת כהנים און דאס איז נאך אויסער די ניין און פערציג קללות פון פרשת בחוקותי. הוריקו פניהם, די אידן זענען בלאס געווארן צו גרין געווארן, ואמרו זיי האבן געזאגט, מי יוכל לעמוד באלו ווער וועט קענען אויסהאלטן די אלע קללות? התחיל משה לפייסם, האט משה רבינו זיי אנגעהויבן איבערבעטן און בארואיגן, האט ער זיי געזאגט אתם נצבים היום, געטס א קוק, הרבה הכעסתם למקום עטס האט שוין אסאך דערצערנט דעם אייבערשטן ולא עשה אתכם כליה, ער האט ענק נאך קיינמאל נישט פארלענדעט, והרי אתם קיימין לפניו עטס שטייט פאר אים היום, כיום הזה אזוי ווי דער טאג, שהוא קיים וואס דא שטייט והוא מאפיל ומאיר, ס'ווערט טאקע טונקל אבער ס'ווערט צוריק לעכטיג, כך האיר לכם אזוי האט דער אייבערשטער אויפגעלאכטן פאר ענק, וכך עתיד להאיר לכם דער אייבערשטער וועט ווייטער אויפלייכטן פאר ענק. איי והקללות והיסורין פון פרשת בחוקותי און פון פרשת כי תבוא מקיימין אתכם, פארקערט, די אלע יסורים, די אלע קללות, דאס איז נאר אהערגעשטעלט אז ס'זאל ענק אויפשטעלן, ומציבין אתכם לפניו, דאס שטעלט ענק אהער פאר'ן אייבערשטן, אז דורך דעם וואס מ'ווייסט וואסערע עונש מ'קען באקומען אויב מ'איז עובר אויף די תורה, האלט מען זיך צו די תורה, און דאס איז א גוטע ווארענונגס מיטל אז אידן זאלן בלייבן געטריי צום אייבערשטן. ואף הפרשה שלמעלה מזו, אויך די פאר פסוקים פון אנהייב פון דעם קאפיטל, סוף פרשת כי תבוא, פיוסין הם דאס איז אויכעט איבערבעטונגען, ווי ס'שטייט דארטן אתם ראיתם את כל וגומר. דבר אחר נאך א פשט אתם נצבים, וואס איז געווען די ציל וואס משה רבינו האט צוזאמגעזאמלט דא די אידן, וואס האט ער געוואלט פון זיי? לפי שהיו ישראל יוצאין מפרנס לפרנס, יעצט זענען זיי ארויסגעגאנגען פון איין פירער צום צווייטן ממשה ליהושע לפיכך עשה אותם מצבה,

זאגט דער פסוק ולא אתכם לבדכם, נישט נאר מיט ענק אליין, אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת, טו איך שניידן דעם בונד און דעם שבועה, זאגט דער תרגום ולא עמכון בלחודיכון אנא גזר ית קימא הדא וית מומתא הדא, זאגט דער פסוק כי נאר את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, סיי מיט דער וואס איז יעצט דא מיט אונז און ער שטייט היינט פאר אונזער באשעפער, און אויכעט ואת אשר איננו פה עמנו היום, דער וואס איז נישט דא מיט אונז היינט. זאגט רשי ואת אשר איננו פה, ואף עם דורות העתידים להיות, אויך מיט די צוקונפטיגע דורות, זאגט דער ראש, און פאר דעם שטייט נישט דא עומד, ווייל מען רעדט דא פון נשמות וואס זיי שטייען נישט אינעם גוף, אבער צו זיי האט מען אויכעט גערעדט. זאגט דער תרגום, ארי ית מן דאיתוהי הכא עמנא קאים יומא דין קדם השם אלקנא, וית מן דליתוהי הכא עמנא יומא דין. די הפטורה פון די וואך איז אין ישעיה, ס'הייבט זיך אן סוף קאפיטל ס' א', דאס איז די זיבעטע הפטורה פון די שב דנחמתא, שוש אשיש בה', לויטן תרגום רעדט דא ירושלים עיר הקודש, און לויט אנדערע מפרשים רעדן דא די אידן נאכדעם וואס מ'וועט זיי צאמנעמען פון גלות, זאגן זיי, מיר וועלן זיך פרייען מיטן אייבערשטן, תגל נפשי באלקי, מיין זעל וועט זיך פרייען, ס'וועט זיין לוסטיג מיט מיין באשעפער, בה' איז דאך א מידת הרחמים, פאר דעם שטייט דארטן שוש אשיש, ווייל סיי די גוף און סיי די נפש פרייען זיך. באלקי וואס דאס איז א מידת הדין, זאגט דער רדק, פאר דעם שטייט נאר תגל נפשי, ווייל די נפש, דאס איז א העכערע זאך, זי פארשטייט אז אפילו די יסורים און די דינים, זענען אויכעט א גוטע זאך פארן מענטש, און פאר דעם פרייט זי זיך אבער די גוף קען זיך נישט געהעריג מיטפרייען. כי הלבישני, ווייל דער אייבערשטער האט מיך אנגעקליידעט בגדי ישע, קליידער פון הילף, מעיל צדקה יעטני, ער האט מיך איינגעהילט אין א איבערציער פון צדקה, כחתן יכהן פאר, אזוי ווי א חתן וואס ער טוט אן שיינע קליידער, אזוי ווי א כהן גדול ווערט דערהויבן מיט זיינע קליידער אזוי אויכעט א חתן, וככלה תעדה כליה, אזוי ווי א כלה וואס זי באצירט זיך מיט אירע שיינע צירונגען,

זאגט דער פסוק כי כארץ תוציא צמחה, אזוי ווי די ערד געבט ארויס אירע שפראצונגען, זאגט דער רדק, וואס מען לייגט אריין די זאמען און ס'ווערט קודם קאליע, ס'ווערט פארלענדעט, ס'ווערט אויס אינגאנצן, און ערשט נאכדעם הייבט אן ארויסצואוואקסן די פרישע זאמען, און דעמאלטס קומט ארויס סאך בעסערע ווי פריער, און ס'קומט ארויס סאך מער, פון איין קערנדל קומט ארויס אזוי סאך, אזוי איז אויך די ישועה, די גאולה פון די אידן, אז ס'קומט טאקע אזויפיל צרות ויסורים במשך די לאנגע גלות, און די אידן פאלן חלילה אריין אין א ייאוש כמעט, מ'געט אויף האפענונג, אבער שפעטער וועט ארויסשפראצן אזא גאולה אז די אידן וועלן אזוי גרויס ווערן פי כמה פון פריער, אז מ'וועט איינזען אז די גאולה איז אזוי ווי א שפראצונג וואס מ'האט געדארפט דורכגיין די שווערע צייטן פונעם גלות כדי ס'זאל ארויסשפראצן די ישועה.

הייבט זיך אן קאפיטל ס' ב', למען ציון לא אחשה, דער אייבערשטער זאגט אינמיטן דעם גלות, פון וועגן ציון וועל איך נישט שווייגן, איך וועל נקמה נעמען פון די וואס האבן דאס חרוב געמאכט, ולמען ירושלים לא אשקוט, איך וועל נישט איינרוען, ביז איך וועל מיך אננעמען פאר ירושלים עיר הקודש. עד יצא כנוגה צדקה,

זאגט דער פסוק וראו גוים צדקך, אלע פעלקער וועלן איינזען דיין גערעכטקייט, און די אלע צדקות וואס דער אייבערשטער וועט טון מיט דיר, וכל מלכים וועלן זען כבודך דיין כבוד, וקורא לך שם חדש, ס'וועט ווערן אנגערופן צו דיר א נייע נאמען, אשר פי ה' יקבנו, וואס די מויל פונעם אייבערשטן כביכול וועט דאס ארויסזאגן, ווי ס'שטייט ווייטער אין די פסוקים די נייע נעמען וויאזוי ירושלים און ציון וועלן אנגערופן ווערן.

זאגט דער תרגום ותהוין כליל דחדוא קדם השם וכתר דתושבחא קדם אלוקיך זאגט דער אייבערשטער צו ירושלים לא יאמר לך עוד עזובה צו דיר וועט מער נישט געזאגט ווערן אז דו ביסט א פארלאזטע ולארצך און צו דיין לאנד די אלע ארומיגע שטעט לא יאמר עוד שממה וועט נישט געזאגט ווערן מער אז דו ביסט פארוויסטעט כי לך ווייל צו דיר ציון וירושלים יקרא וועט ווערן אנגערופן חפצי בה אז מיין ווילן וועט זיין אין איר, איך וועל אריינשטעלן מיין שכינה אין דיר, ולארצך, און צו דיין לאנד, גאנץ ארץ ישראל וועט ווערן אנגערופן בעולה, זי איז א באוואוינטע, א באזעצענע. כי חפץ ה' בך, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אין דיר, ירושלים, וארצך תבעל, און דיין לאנד וועט ווערן באוואוינט.

די קאפיטל האט זיך אנגעהויבן למנצח על מות לבן מזמור לדוד, האמיר אויסגעשמועסט די פארגאנגענע וואך מערערע פירושים אין דעם, לויט רש"י רעדט מען דא בעיקר פון לעתיד, ווען מען וועט נקמה נעמען פון עשו און אויסמעקן עמלק, טייטשט ער אויס די אלע פסוקים אויף דעם, לויט'ן אבן עזרא רעדט מען דא פון א געוויסע רשע וואס האט געהייסן לבן, וואס ער האט אנגעטון צרות פאר די אידן אין די צייטן פון דוד המלך. און לויטן רד"ק רעדט מען דא פון גלית וואס דוד המלך איז אים אליינס בייגעקומען, און אויף דעם גייען ארויף די אלע פסוקים. זאגט דער פסוק, אשמחה ואעלצה בך, זאגט ער צוויי לשונות פון שמחה, איך וועל מיך פרייען מיט דיר באשעפער אז איך האב געהאט די זכי' זיך מדבק צו זיין אין דיר און זיך צו פארלאזן אויף דיר, און דורך דעם בין איך בייגעקומען דעם גלית, אזמרה שמך עליון, איך וועל זינגען פאר דיין נאמען, וואס דאס איז דערהויבן איבער אלעס, די אלע שטארקייטן פון א מענטש איז גארנישט אקעגן דיין שטארקייט, אדער ווי די מצודות זאגט, איך וועל זינגען פאר דיין נאמען, און זאגן אז דו ביסט נאך דערהויבן מער ווי אלע שבחים וואס איך קען אפילו זאגן אויף דיר. זאגט דער תרגום, אחדי ואבדח במימרך, אשבח שמך עילאה. זאגט דער פסוק בשוב אויבי אחור, ווען מיינע פיינט וועלן זיך קערן אויף אהינטער, יכשלו, זאלן זיי געשטרויכלט ווערן ויאבדו און פארלוירן ווערן מפניך פון פאר דיר, ווען די אלע גוים די פלישתים האבן געזען ווי גלית איז געפאלן, האבן זיי זיך אויסגעדרייט און אנגעהויבן אוועקלויפן, בעט דוד המלך אז זיי זאלן אלע געשטרויכלט ווערן און אויכעט פארלוירן ווערן אזוי ווי זייער פירער.

ווי מ'האט עס געזען ביי דעם גרויסן נס אז ער האט געשליידערט א שטיין, און טראץ דעם וואס גלית איז געווען פארפאנצערט פון קאפ ביז פיס, האט עס געפונען עפעס א ליידיגן לעכל, און ס'איז אים אריינגעגאנגען אינעם שטערן אריין. ישבת לכסא, דו האסט דיך אראפגעזעצט אויף דעם כסא משפט, און דן געווען מיינע שונאים, שופט צדק, די אמת'ער דיין. זאגט די תרגום מטול דעבדתא פורענותי ודיני יתיבתא על כורסי דיינא זכאה זאגט דער פסוק גערת גוים די מפרשים זאגן אז געווענליך גערה מיינט טאקע א געשריי דאס איז נאר ווען די קומענדיגע ווארט שטייט א בית אז מען האט אנגעשריגן אין איינעם אבער דא ווי ס'שטייט סתם מיינט עס א לשון פון פארלענדן און פארדארבן זאגט ער דו האסט פארדארבן די אלע פעלקער לויט רשי גייט עס ארויף אויף עמלק ראשית גוים עמלק

זאגט דער פסוק, האויב, דער פיינט, תמו, איז פארלענדעט געווארן, חרבות לנצח, צוליב די חרבנות וואס ער האט אנגעמאכט אויף די אידישע פאלק אויף אייביג, נאך א פשט חרבות לנצח, צוליב די שנאה וואס ער האט געהאט אקעגן די אידן וואס דאס איז געווען אזוי ווי א שווערד אויף אייביג, רשי ברענגט נאך א פשט, האויב תמו חרבות לנצח, ער וועט זיין אינגאנצן חרוב אויף אייביג, וערים נתשת, זיינע שטעט האסטו אויסגעריסן, אבד זכרם המה, ס'איז אינגאנצן פארלוירן געווארן זייער געדענקעניש. נאך א פשט איז דא פון אבן עזרא אין דעם פסוק, האויב דער פיינט, ער רעדט דא אזוי ווי צום פיינט און ער זאגט אים, דו ווייסט, דו האסט געמיינט אז תמו חרבות לנצח, וויבאלד די אלע חרבנות פון די אידישע שטעט

זאגט דער פסוק והשם און דער אייבערשטער לעולם ישב, די אלע שונאים פון די אידן וועלן אוועקפאלן, זיי וועלן אויסשטארבן, אבער דו באשעפער, דו ביסט דא און דו בלייבסט אויף אייביג. כונן למשפט כסאו, ס'איז אהערגעשטעלט זיין שטול צו מאכן משפטים אין די אלע שונאי ישראל,

זאגט די משנה אין מסכת תרומות פרק ח', האישה שהיתה אוכלת בתרומה, א פרוי וואס זי איז געווען א בת ישראל, חתונה געהאט צו א כהן, און האט געהאלטן אינמיטן עסן תרומה, זי מעג דאך עסן תרומה, באו ואמרו לה, מען קומט אבער און מען זאגט איר, מת בעליך, דיין מאן איז געשטארבן, און דו טארסט מער נישט עסן קיין תרומה. או גירשך, דיין מאן האט דיך אפגע'גט, אין ירושלמי שטייט שוין, ווי קען זיין אז מען האט איר גע'גט און זי ווייסט נישט דערפון? אויב זאל מען זאגן אז זי האט געשיקט א שליח אנצונעמען א גט פאר אירעטוועגן, איז פון ווען דער שליח גייט אוועק פון איר טאר זי שוין נישט עסן. נאר וואס דען, מען רעדט אז זי האט געשיקט א שליח און געזאגט פארן שליח ער זאל אננעמען דעם גט אין יענעם ווייטן שטאט וואס עס דויערט בערך צען טעג אנצוקומען אהין, וואס דעמאלטס מעג זי נאך עסן ביז צען טעג, אבער דער שליח האט זיך געפעדערט, ער האט געטראפן עפעס א שנעלן וועג און איז אנגעקומען אין פינף טעג, ממילא איז זי פריער גע'גט געווארן ווי זי האט געמיינט, און זי טאר מער נישט עסן. וכן העבד, די זעלבע זאך א עבד כנעני, שהיה אוכל בתרומה האט געהאלטן אינמיטן עסן תרומה, ובאו ואמרו לו, מען קומט און מען זאגט אים, מת רבך, דיין בעל בית דער כהן איז געשטארבן, און זיינע יורשים זענען מער נישט קיין כהנים, ער האט נישט געהאט קיין זון, זיין טאכטער, צו זיין טאכטערס א זון, זיי האבן דיך געירש'נט, און דו טארסט מער נישט עסן קיין תרומה. או מכרך לישראל, אדער דיין בעל בית דער כהן האט דיך פארקויפט פאר א ישראל, טארסטו מער נישט עסן קיין תרומה. או נתנך במתנה, ער האט דיך אוועקגעגעבן פאר א ישראל, או עשאך בן חורין, ער האט דיך אינגאנצן באפרייט. וכן כהן די זעלבע זאך א כהן שהיה אוכל בתרומה ער האלט אינמיטן עסן תרומה ונודע מען ווערט געוואר מיט עדים שהוא בן גרושה או בן חלוצה זיין מאמע איז געווען א גרושה אדער א חלוצה וואס האט חתונה געהאט צו א כהן ער איז א חלל און ער טאר נישט עסן קיין תרומה ביי די אלע פעלער רבי לעזער איז מחייב קרן וחומש ס'הייסט אזוי ווי מען האט געגעסן תרומה בשוגג און מען דארף באצאלן די קרן מיט די פיפטל ורב שיע פוטר רב שיע פטר'ט מען דארף אינגאנצן נישט באצאלן זאגט די ברטנורא אז די גמרא זעצט איין אז מען רעדט דא אז ס'איז געווען תרומה פון חמץ און ס'איז ערב פסח, איז וויבאלד דער מענטש איז טרוד מיט א מצוה אויסצורוימען דעם חמץ, פאר דעם האלט רב שיע אז מ'איז פטור. זאגט די משנה היה עומד ומקריב על גבי המזבח, אויב א כהן איז געשטאנען און מקריב געווען אויפן מזבח ונודע, מען ווערט געוואר שהוא בן גרושה או בן חלוצה, ער טאר נישט טון די עבודה, רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולין. די אלע קרבנות וואס ער האט נאר אמאל געמאכט אין זיין לעבן זענען פסול, די מענטשן וואס ווייסן אז ער האט געמאכט זייער קרבן דארפן איבערברענגען זייערע קרבנות, ורב שיע מכשיר ווייל ס'שטייט א פסוק ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, חילו זאג איך אפילו חללים שבו זענען אויכעט בדיעבד זייער עבודה באוויליגט. נודע שהוא בעל מום, אויב מען ווערט אבער געוואר אז דער מענטש איז א בעל מום, עבודתו פסולה, אפילו לויט רב שיע, די עבודה פון א בעל מום איז יא פארשוועכט. משנה בית, וכולם, די אלע אויבן דערמאנטע, שהיתה תרומה בתוך פיהם, זיי האבן געהאט יעצט תרומה אין מויל, רבי אליעזר אומר, יבלעו, זיי מעגן עס אראפשלינגען, וויבאלד זיי האבן אנגעהויבן עסן בהיתר, די פרוי האט געמיינט אז איר מאן לעבט נאך, אדער האט איר נאכנישט גע'גט, דער עבד האט געמיינט אז ער מעג נאך עסן, מעגן זיי עס אראפשלינגען אויכעט, ורב שיע אומר יפלוטו, זיי דארפן עס צוריק אויסשפייען. זאגט די ברטנורא, נישט ביי אלע זאכן האלט רבי לעזער אז מען מעג עס אראפשלינגען, אויב מען איז געוואר געווארן אז דער כהן איז א בן גרושה א בן חלוצה און האט קיינמאל נישט געמעגט עסן קיין תרומה, איז רבי לעזער אויכעט מודה אז ער דארף עס אויסשפייען. זאגט די משנה, אמרו לו נטמאת, מען זאגט פאר א כהן וואס עסט תרומה, דו ביסט יעצט אינמיטן עסן טמא געווארן, ונטמאת תרומה, אדער זאגט מען אים, די תרומה וואס דו עסט יעצט, איז יעצט טמא געווארן, איז די זעלבע מחלוקה ווי פריער רב לעזער אומר וויבאלד מ'האט אנגעהויבן עסן בהיתר יבלע קען מען אראפשלינגען, ורב שי' אומר יפלט מ'דארף עס אויסשפייען. אויב מ'זאגט אים טמא היית, דו ביסט שוין פארדעם געווען טמא, אדער וטמאה היתה תרומה, די תרומה וואס דו עסט יעצט איז שוין פארדעם טמא געווארן, או נודע שהוא טבל, אדער מ'ווערט געוואר אז דאס וואס ער עסט איז טבל און ער טאר עס נישט עסן, אדער רעדט מען דא פון א לוי וואס ער עסט מעשר ראשון, און מען זאגט אים ומעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, דו מעגסט נישט עסן די מעשר ראשון, מען האט נאכנישט אראפגענומען די תרומת מעשר, איז עס ביי דיר אזוי ווי טבל. אדער א מענטש האלט אינמיטן עסן מעשר שני אינדרויסן פון ירושלים, ער האט געמיינט אז ס'איז שוין אויסגעלייזט, און דערווייל ומעשר שני, אדער והקדש שלא נפדו, או שטעם טעם פשפש לתוך פיו. א מענטש האלט אינמיטן עסן אפילו תרומה, און ער שפירט א טעם פון עפעס א שרץ וואס הייסט פשפש, וואס דאס איז נישט מעגליך צו פארפאסן דעם טעם דערפון, ס'געבט ארויס זייער א שטארקע ריח ווען מ'צעקייט עס, הרי זה יפלט, דארף ער אויסשפייען דאס וואס ער האלט אינמיטן עסן. און דער חידוש איז, אז אפילו דאס וואס ער עסט איז תרומה, און ס'וועט קאליע גיין ווען ער שפייעט עס אויס, האב איך נישט חושש געווען אויף דעם וואס ער מאכט יעצט שאדן די תרומה, און ער טאר עס נישט אראפשלינגען. משנה ג', היה אוכל באשכול, א מענטש האט אראפגענומען א געהענגל טרויבן פון גארטן, און ער האלט עס אינמיטן עסן און ער שפאצירט דערמיט, ונכנס מן הגינה לחצר, ער שפאצירט אינמיטן עסן אריין אינעם הויף, וואס די הלכה איז אז פאר די עסנווארג קומט אן צום הויף מעג מען נאך עסן אכילת עראי אן תרומות און מעשרות, אבער איינמאל ס'איז אריינגעקומען אין חצר, טאר מען שוין נישט עסן דערפון אפילו אכילת עראי פאר מען נעמט אראפ די תרומות און מעשרות. רבי לעזער אומר יגמר, רבי לעזער זאגט אז מען מעג דאס ענדיגן, נישט אינעם חצר, אבער מען קען צוריק ארויסגיין אינעם גארטן און דארט ענדיגט מען דאס. רבי שי' אומר לא יגמר, מען טאר עס שוין נישט ענדיגן פאר מען מעשר'ט עס. די זעלבע זאך חשכה לילי שבת, ער האלט אינמיטן עסן א געהענגעל טרויבן פרייטאג נאכמיטאג, ס'איז נאכנישט געווען געמעשר'ט, ער עסט אכילת עראי דערפון, אבער די סעודת שבת איז קובע און מען מעג נישט עסן אפילו אכילת עראי אן אראפנעמען תרומות ומעשרות, איז ר' אליעזר אומר יגמר, אויב מען האלט אינמיטן עסן קען מען צואווארטן ביז מוצאי שבת און ווייטער עסן דערפון אכילת עראי, ר' שי' אומר לא יגמר, אפילו נאך שבת וועט מען נישט מעגן ענדיגן פאר מען מעשר'ט. משנה ד', יין של תרומה שנתגלה, א מענטש האט א פעסל וויין פון תרומה, אבער עס איז געווען אויפגעדעקט א וויילע, איז דא א חשש אז א שלאנג איז געקומען און געטרינקען דערפון און אריינגעלייגט זיין סם, ישפך, דארף דאס ווערן אויסגעגאסן, אפילו עס איז תרומה, דארף מען דאס אוועקגיסן ווייל עס איז שוין סיי ווי נישט ראוי פאר גארנישט. מען טאר דאס נישט טרינקען, מען טאר דאס נישט נוצן אפילו אויסצושפריצן אינעם שטוב ווייל מענטשן קענען אריינטרעטן אין די סם, מען טאר דאס אפילו נישט געבן פאר די בהמות צו עסן, און נישט נאר אזא מין בהמה וואס מען קען שפעטער עסן די פלייש דערפון, נאר אפילו א בהמה טמאה טאר מען דאס נישט געבן, וועגן צער בעלי חיים, זי מוטשעט זיך שווער ביז זי שטארבט אוועק פון די סם, מען טאר דאס ניטאמאל איינקנעטן און מאכן דערפון א ליים, ממילא עס איז נישט ווערט מער און מען מעג דאס אוועקגיסן, ואין צריך לומר של חולין, כל שכן, חולין'דיגע וויין וואס איז געווען אויפגעדעקט איז זיכער אז מען מעג דאס אוועקגיסן. זאגט די משנה, שלושה משקין אסורין משום גילוי, דריי געטראנקען ווערן אסור אויב עס איז געווען אויפגעדעקט, המים, וואסער, והיין, און וויין, והחלב, און מילך, ווייל פון די זאכן גלייכט א שלאנג צו טרינקען, ושאר כל המשקין מותרין, אנדערע מיני געטראנקען זענען מותר אפילו עס איז געווען אויפגעדעקט, אבער די ברטנורא זאגט אז פון די גמרא קומט אויס אז האניג, פיש זאפט און צעמאלענע קנאבל, דאס איז אויכעט א זאך וואס ווערט אסור ווען ס'איז אויפגעדעקט. זאגט די משנה כמה ישהו ויהיו אסורין, ווי לאנג זאל זיך עס פארזוימען אן א דעקל און ס'זאל ווערן אסור, כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה, אז דער קריכעדיגער, דער שלאנג, זאל קענען ארויסקומען פון א נאנטע באהעלטעניש אונטערן אנכאפער פון די כלי, און געבן א טרינק און א לויף צוריק צו זיין באהעלטעניש, אויב ס'איז געווען אויפגעדעקט אויף אזא קורצע צייט ווערט עס שוין אסור. משנה ה', שיעור המים המגולין, וויפיל איז די שיעור פון אויפגעדעקטע געטראנקען אז ס'זאל יא זיין מותר, ווייל איך זאג אז די סם ווערט בטל אין די פילע וואסערן, כדי שתאבד בהן המרה, אויב ס'איז דא גענוג געטראנקען אז די ביטערקייט די סם זאל פארלוירן ווערן די קראפט דערפון אין די וואסער דעמאלטס מעג מען עס טרינקען. וויפיל איז דאס? שטייט נישט ארויסגעשריבן אין די משנה דעם שיעור, די חכמים האבן שוין געוואוסט וויפיל סם ס'גייט אריין און וויפיל מ'דארף האבן דאס מבטל צו זיין. רבי יוסי אומר, בכלים, אויב די געטראנקען ליגן אין כלים, כל שהן, אפילו ס'וועט זיין מער ווי פֿערציק סאה געטראנקען וועט עס נישט קענען מבטל זיין דעם סם, ובקרקעות, אויב ס'ליגט אבער אין דער ערד איז ארבעים סאה דער שיעור, אויב ס'האט ווייניגער ווי פֿערציק סאה וואסער דעמאלטס טאר מען דאס נישט טרינקען, אויב ס'האט אבער פֿערציק סאה אדער מער זאג איך אז די קאלטקייט פון די קרקע צוזאמען מיט די סך וואסער דאס טוט מבטל זיין די קראפט פונעם סם און מ'מעג דאס שוין טרינקען.

אחד גדול ואחד קטן, סיי ס'איז געווען א גרויסע פירא, סיי ס'איז געווען א קליינע, שטעלן זיך די מפרשים, מ'האט דאך יעצט געזאגט אפילו הם ככר, וואס חזר'ט ער איבער אחד גדול ואחד קטן? איז דא וואס ענטפערן אז די חידוש איז ואחד קטן, אז אפילו ס'איז קליין, אויב ס'האט נישט קיין לחלוחית די פירא, איז גענוג אז מ'שניידט אראפ דעם פלאץ פונעם לאך און די איבריגע עסט מען אויף. אנדערע זאגן, אפילו הם כיכר איז דער פשט, אפילו מ'האט געהאט א סך פייגן און מ'האט עס צוזאמגעפרעסט און געמאכט דערפון איין גרויסע שטיק, און דער לאך איז נאר געווען אין איינע פון די פייגן, וואס מ'קען ווען זאגן אז דער לאך איז שוין געשען נאך פאר מ'האט עס צוזאמגעפרעסט? אבער וויבאלד ס'איז יעצט צוזאמגעפרעסט איין גרויסע שטיק, און איינע פון די פייגן האט א לאך, טאר מען נישט עסן די גאנצע כיכר, און אחד גדול ואחד קטן רעדט מען פון א איינצעלע פרוכט. אחד תלוש ואחד מחובר, סיי ווען ס'איז אפגעריסן פון די קרקע און סיי ווען ס'איז באהאפטן צו די קרקע, כל שיש בו ליחה, אויב דאס איז אזא מין פרוכט וואס ס'האט א פייכקייט, איז די גאנצע פרוכט אסור, ווייל ס'שפרייט זיך אויס די סם פון דעם ביס און ס'גייט אריין אין די גאנצע פירי. אויב ס'איז א טרוקענע זאך, קען מען יא אפשניידן דארט וואו ס'איז דא די לעכל און די איבריגע עסט מען אויף. ונשוכת הנחש, אויב א בהמה איז געביסן געווארן פון א שלאנג, אויף א אופן וואס ס'ווערט נישט טריפה, אבער דאך איז עס אסורה, מען טאר נישט שעכטן די בהמה און עסן מפני סכנת נפשות, ווייל די בהמה איז דאך פול מיט פייכקייט, און די פייכקייט פירט ארום דעם סם אינעם גאנצן קערפער. משנה ז', המשמרת של יין, א זייער פון וויין, א מענטש האט געהאט א גרויסע כלי, און ס'איז געווען אין דער מיט א זייער, און די וויין פון אויבן האט זיך איבערגעזייעט און אריינגערינען צו די אונטערשטע חלק פון די כלי, האלט דער תנא קמא אסורה משום גילוי, אויב די אויבערשטע חלק פון די כלי איז אויפגעדעקט, איז אלעס אסור צו טרינקען, אפילו עס איז דא דארטן א זייער, און איך זאג נישט אז די סם בלייבט אויבן נאר ס'גייט אויכעט אדורך דעם זייער, רבי נחמיה מתיר, ווייל ער האט געהאלטן אז די סם פון א שלאנג איז מער א געדעכטע צאמגענומענע זאך און ס'בלייבט ווען אויפן זייער, ס'גייט נישט אריין מיט די וויין אינעווייניג. משנה ח'. חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה, א פעסל תרומה וואס האט באקומען א ספק אז אפשר איז עס טמא געווארן, צום ביישפיל דער מענטש האט געהאט צוויי פעסער אין א רשות היחיד און א שרץ האט צוגערירט צו איינע פון זיי און איך ווייס נישט צו וועלכע. ר' לעזער אומר, אם היתה מונחת במקום התורפה, אויב ס'איז געליגן אויף א אפענע, הפקר'דיגע פלאץ, יניחנה במקום המוצנע, זאל ער עס לייגן אויף א באשיידענע באהאלטענע פלאץ, אז ס'זאל נישט מער טמא ווערן, און ס'זאל נישט צוגרונד גיין, ווייל מען דארף עס נאך אלץ היטן, ווייל ס'שטייט אין פסוק את משמרת תרומותי, א לשון רבים, סיי טהור'ע תרומה און סיי ספק'דיגע תרומה דארף מען נאך אלץ אפהיטן. ואם היתה מגולה, אויב ס'איז געווען אויפגעדעקט, יכסנה זאל מען עס צודעקן, אז ס'זאל נישט ווערן אסור צו טרינקען. ר' יהושע אומר, אם היתה מונחת במקום מוצנע, אויב איז עס געליגן אויף א באשיידענע פלאץ, יניחנה במקום תורפה, זאל ער עס ארויסלייגן אויף א אפענע הפקר'דיגע פלאץ, אז ס'זאל קאליע גיין, ואם היתה מכוסה יגלנה, אויב ס'איז געווען צוגעדעקט זאל ער עס אויפדעקן, ווייל יעצט איז עס ספק טמא, ספק טהור און מ'קען גארנישט טון דערמיט, און אז ס'ליגט ביי די מענטש אין שטוב קען ער נאך צוקומען געשטרויכלט צו ווערן און טרינקען דערפון, ממילא זאל ער עס ארויסלייגן אויף אזא מין פלאץ וואו ס'וועט ווערן זיכער טמא, אדער ס'וועט ווערן אסור ווייל ס'איז געווען אויפגעדעקט, און דעמאלטס וועט מען עס קענען רואיג אוועקגיסן. רבי יהושע האט געהאלטן אז מ'ליינט נישט תרומותי, נאר מ'קוקט וואו ס'שטייט געשריבן, און ס'שטייט נישט קיין צוויי וואו'ן, מ'קען דאס ליינען תרומתי, יש אם למסורת, זאגט ער נאר תרומה טהורה דארף מען היטן, אבער נישט ספק טמא, דאס דארף מען שוין נישט אפהיטן. זאגט די משנה רבן גמליאל אומר אל יחדש בה דבר, מען זאל לאזן דעם פעסל אזוי ווי ס'איז, נישט מער מטמא זיין, אבער מען דארף עס נישט מער אפהיטן ווי ס'איז יעצט. משנה ט. חבית שנשברה בגת העליונה והתחתונה טמאה, די פרעס באשטייט פון א אויבערשטע חלק וואס דארט פרעסט מען אויס די טרויבן אדער די איילבירטן, און נאכדעם איז דא א גריב וואו ס'רינט דארטן אריין די אלע אויסגעפרעסטע וויין און אויל. אויב א מענטש האט געהאט א פעסל תרומה און ס'האט זיך צובראכן אינעם אויבערשטן חלק פונעם פרעס, און אונטן פון די פרעס ליגט חולין'דיגע וויין, וואס ס'איז נישט דא דארטן גענוג צו מבטל זיין די תרומה, ס'איז נישט דא קיין הונדערט מאל אין די חולין'דיגע וויין אקעגן די תרומה, און די אונטערשטע חולין'דיגע וויין איז געווען טמא. איז אויב די פעסל תרומה פון אויבן זאל אריינרינען אונטן וועט די גאנצע זאך ווערן אסור פאר יעדן איינעם, נישט נאר א זר וועט עס נישט מעגן טרינקען, נאר א כהן אויכעט נישט, עס וועט נישט זיין ראוי פאר גארנישט, ווייל תרומה טמאה איז נישט ראוי אפילו פארן כהן. איז מודה רבי אליעזר ורבי יהושע, אין אזא פאל איז סיי רבי אליעזר און סיי רבי יהושע מודה, שאם יכולים להציל ממנה רביעית בטהרה, אויב ער האט דא ערגעץ אוועק געלייגט כלים וואס זענען ריין און ער קען גיין לויפן כאפן און ראטעווען נאך פון די תרומה'דיגע וויין א חשובע שיעור פון א רביעית מיט די טהור'ע כלים יציל זאל ער טאקע גיין און ראטעווען אפילו אינדערצווישן וועט אביסל פון די תרומה וויין אראפרינען און די גאנצע חולין פון אונטן וועט ווערן אסור וויבאלד מען קען דא ראטעווען א חשובע שיעור פון די תרומה זאל מען עס גיין טון ואם לאו, ער האט סייווי נישט קיין טהור'ע כלים, און די איינציגע זאך וואס ער קען טוהן איז ער קען נעמען טמא'נע כלים און אריינכאפן די תרומה אין א טמא'נע כלי אז ס'זאל ווערן אסור, אבער ער וועט כאטשיג ראטעווען די חולין פון אונטן אז ס'זאל זיין ראוי פאר א מענטש וואס ער עסט נישט קיין חולין בטהרה, אדער פאר א מענטש אין זיינע טמא'נע טעג, איז א מחלוקה וואס מ'זאל דא טוהן. רבי אליעזר אומר, תרד ותטמא, לאז די וויין פון תרומה פון זיך אליין אראפרינען אינעם גריב, אפילו עס וועט דארט אינגאנצן טמא ווערן, דו טארסט עס אבער נישט מטמא זיין מיט די הענט, ואל יטמאנה בידיו, דו טארסט נישט נעמען א טמא'נע שיסל און אונטערלייגן כדי צו ראטעווען די חולין, ענדערש זאל די וויין פון זיך אליין אראפגיין און טמא ווערן פון זיך אליין אפילו דו וועסט דורכדעם שאדן האבן די גאנצע וויין פון חולין, ווי איידער דו זאלסט עס מטמא זיין בידיים. און מיר זעהן באלד אין משנה יוד אלף אז ר' יהושע וועט האלטן, ניין, דו קענסט יא נעמען א טמא'נע כלי און כאפן די וויין אין דעם, וויבאלד די וויין גייט סיי ווי לאיבוד, ביסטו נישט מצווה דאס אפצוהיטן, און כאטשיג זאלסטו ראטעווען די חולין'דיגע וויין אז ס'זאל נישט ווערן אויסגעמישט מיט תרומה. משנה יוד, וכן חבית של שמן שנשפכה, די זעלבע הלכה און די זעלבע מחלוקה וועט זיין ביי א פעסל אויל פון תרומה וואס האט זיך אויסגעגאסן, און ס'ווערט איינגעזאפט אין דער ערד, מודה ר' אליעזר ור' יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה, ער האט דא ערגעץ כלים וואס זענען טהור און ער קען מיט דעם גיין אויפכאפן די אויל פון די ערד, כאטשיג א רביעית דערפון וועט ער ראטעווען, יציל, זאל ער גיין און ראטעווען. ואם לאו, אויב ער האט נישט קיין טהור'ע כלים נאר טמא'נע כלים, איז א מחלוקה וואס ער מעג דא טון. ר' אליעזר אומר, תרד ותבלע, זאל עס אליינס ווערן איינגעזאפט אין די ערד, דו טארסט עס נישט גיין כאפן מיט טמא'נע כלים, ואל יבלענה בידיו, ער טאר עס נישט גיין מיט זיינע טמא'נע הענט אויפשעפן פון די ערד און אריינלייגן אין א כלי, אדער נעמען מיט זיינע הענט א טמא'נע כלי און עס אזוי אויפכאפן פון די ערד, ווייל דעמאלטס איז ער מטמא די אויל בידיים, ענדערש לאז עס זאל ווערן איינגעשלינגען אין דער ערד פון זיך אליין. ר' יהושע האלט אבער אז מען מעג יא נעמען טמא'נע כלים, ווייל אנישט גייט דאך די אויל סיי ווי ווערן איינגעזאפט אין דער ערד, כאטשיג זאלסטו קענען ראטעווען פון דעם וויפיל דו קענסט, און טמא'נע אויל פון תרומה מעג מען דאך נוצן צו באלייכטן דערמיט, ממילא מעגסטו יא נעמען טמא'נע כלים און דאס ראטעווען אפילו דו ביסט עס מטמא בידיים, ווייל דו ביסט נישט מצווה דאס צו היטן בטהרה, דו מעגסט עס מטמא זיין. שמועסט די ברטנורא אויס, ווען ס'וואלט ווען געווען ביי די אויל אזא מין מעשה ווי אין משנה טית אז ס'האט זיך צובראכן א פעסל תרומה אויל אויבן פון די פרעס און אונטן איז דא אויל פון חולין וואס זענען טמא און ס'מישט זיך ווען אויס די תרומה מיט די חולין פון אונטן און ס'ווערט אלעס טמא דארט וואלט יעדער מודה געווען אז מ'טאר נישט גיין כאפן מיט א טמא'נע שיסל ווייל אפילו ווען די טהור'ע תרומה אויל רינט אראפ צו די חולין'דיגע טמא'נע אויל פון אונטן, ווערט עס נאכנישט אינגאנצן קאליע, מען מעג עס נאך נוצן אויף צו באלייכטן דערמיט. ממילא וויבאלד ס'גייט נישט אינגאנצן צוגרונד, מעג מען עס נישט מטמא זיין בידיים, ענדערש זאל עס אליין אראפרינען און פון זיך אליינס טמא ווערן. משנה יוד אלף, ועל זו ועל זו, אויף די אלע פריערדיגע פעלער, סיי ביי א פעסל תרומה וואס האט געהאט א ספק טומאה אין זיך, און סיי ביי די צוויי אנדערע משנה'ס ווי מען רעדט פון א פעסל וויין אדער אויל וואס גייט צוגרינד טאמער מען וועט עס נישט ראטעווען, אמר רב שיע לא זו היא תרומה שאני מוזהר עליה מלטמאה, נישט דאס איז די תרומה וואס די תורה האט מיר אנגעווארנט אז איך טאר עס נישט מטמא זיין, אלא מלאכלה, איך בין נאר אנגעזאגט געווארן אז איך טאר דאס נישט עסן, אבער איך דארף נישט היטן דאס פון טומאה, ווי מען האט פריער אויסגעשמועסט, פון משמרת תרומתי זעט מען אז נאר תרומה טהורה דארף מען היטן, נישט א תרומה וואס האט שוין אויף זיך א ספק טומאה, אדער אזא מין תרומה וואס גייט סייווי גיין צוגרינד. זאגט די משנה בל תטמאה כיצד, ווי איז יא דא א פאל וואס לויט רב שיע וועט מען נישט מעגן מיט די הענט גיין מטמא זיין א תרומה, היה עובר ממקום למקום, א מענטש איז געגאנגען פון איין פלאץ צום צווייטן, וכיכר של תרומה בידו, ער האט ביי זיך אין די הענט ברויטן פון תרומה. אמר לו נוכרי, א גוי זאגט אים, תן לי אחת מהן ואטמאה, געב מיר איינע פון די תרומה ברויטן, איך וויל עס מטמא זיין. ווען א גוי רירט עס אן, ווערט עס שוין טמא. ואם לאו, טאמער דו געבסט מיר נישט איין ברויט, הריני מטמא את כולה, גיי איך מטמא זיין אלע תרומה ברויטן. איז רבי אליעזר אומר יטמא את כולה, זאל דער גוי אליינס קומען און מטמא זיין אלע, ואל יתן לו אחת מהן ויטמא, דער איד טאר אים נישט געבן איין ברויט אז ער זאל עס מטמא זיין. רב שי' אומר, מען טאר טאקע נישט געבן אין די הענט אריין, מען מעג נאר אזוי פיל, יניח לפניו אחת מהן על הסלע, מען לייגט אראפ איין ברויט אויף א שטיין, זאל עס דער גוי אליין נעמען, און ביי די הלכה איז געזאגט געווארן אז מען טאר נישט מטמא זיין בידיים, ווייל רב שי' איז אויכעט מודה אז מען טאר עס נישט איבער געבן פאר די גוי אין די הענט אריין. משנה י"ב, א ענליכע הלכה. וכן אזוי אויכעט נשים פרויען, שאמרו להם נוכרים גוים זאגן זיי תנו לנו אחת מכם ונטמא, געטס אונז ארויס איינע פון ענק און אונז גייען מיר איר מטמא זיין מיט אן עבירה, ואם לאו, טאמער מען געט נישט ארויס איינע פון די פרויען הרי אנו מטמאים את כולכם, גייען מיר אלע פון ענק מטמא זיין, יטמאו את כולן, זאלן די גוים אליינס קומען און מטמא זיין אלע, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל, מען טאר זיי אבער נישט איבערגעבן איין נפש פון די אידן, און דא איז רב שיע אויכעט מודה, מען טאר זיי אפילו נישט זאגן, קענסט דיר קומען נעמען איינע, ווייל אין דוחין נפש מפני נפש, ווער ביסטו צו באשליסן וועלכע פון די פרויען דארף ענדערשער נכשל ווערן מיט א עבירה ווי די אנדערע. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ס"ב עמוד א', תניא אונז האמיר געלערנט בן עזאי אומר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכסא, איך בין נאכגעגאנגען מיין רעבן רבי עקיבא אין בית כסא אריין, ולמדתי ממנו שלושה דברים, איך האב מיך אפגעלערנט פון אים דריי וויכטיגע הלכות, למדתי איך האב געלערנט שאין נפנין מזרח ומערב, מען טאר נישט זיצן אויסגעשטעלט מיט די פנים צו מזרח אדער צו מערב, וויבאלד די גאנצע געגנט פון יהודה, ווען מען זיצט דארטן מזרח און מערב קומט מען אויס מיטן פנים אקעגן ירושלים, איז עס נישט קיין כבוד פארן מקום המקדש אז מען זאל זיך אויפדעקן פון פארנט אדער פון אונטן אקעגן דעם, ממילא דארף מען זיצן אלא נאר צפון ודרום, מיט די פנים צו צפון אדער צו דרום, מען דארף נאר זיכער מאכן אז מען איז נישט יעצט ממש אקעגן ירושלים, וואס דעמאלטס אויב מען איז צפון אדער דרום פון ירושלים טאר מען נישט זיצן צפון ודרום. ולמדתי איך האב מיך אפגעלערנט פון אים שאין נפרעין, מען דעקט זיך נישט אויף, מעומד, שטייענדיג אלא מיושב, נאר זיצענדיג. ולמדתי איך האב מיך אפגעלערנט שאין מקנחין בימין, מען ווישט זיך נישט אפ מיט די רעכטע האנט אלא בשמאל, נאר מיט די לינקע האנט. אמר לו רבי יהודה, עד כאן העזת פניך ברבך? אזוי ווייט ביסטו געגאנגען, דו האסט זיך ממש מתחצף געווען און מיטגעגאנגען מיט דיין רבי אין בית הכסא? אמר לו האט אים בן עזאי געענטפערט תורה היא וללמוד אני צריך, דאס איז וויכטיגע הלכות פון די תורה און איך האב מיך דאס געמוזט אויסלערנען. שטעלט זיך דער מהרש"א, פארוואס האט ער געמוזט מיטגיין מיט אים? פארוואס האט ער נישט געקענט פרעגן פונעם רעבן וויאזוי מען פירט זיך? זאגט ער ווייל ס'איז אים נישט בייגעפאלן וואס צו פרעגן. האט ער געוואוסט אז ער מוז מיטגיין און זיך אומקוקן זען וואס דארט טוט זיך און דעמאלט העט ער פארשטיין און ארויסלערנען די וויכטיגע הלכות. פארציילט די גמרא א ענליכע מעשה רב כהנא על, ער איז אריין געגאנגען גנא האט זיך געלייגט תותיה פורייה דרב, אונטער די בעט פון רב, שמעיה האט ער אים געהערט דשח, אז ער האט געשמועסט ושחק און געלאכט ועשה צרכיו, און נאכדעם האט ער משמש געווען מטתו אמר ליה, האט ער זיך אנגערופן צו אים, דמי פומיה דאבא, רב האט מען אנגערופן אבא, ס'איז גלייך די מויל פון רב כדלא שריף תבשילא, אזוי ווי ער האט נאך קיינמאל נישט געגעסן קיין געקעכטס. ומלאי, האט אים רב זיך אנגערופן, כהנא, הכא את דא ביסטו, פוק גיי ארויס, דלאו אורח ארעא, ס'איז נישט קיין דרך ארץ דא צו זיין. אמר ליה האט אים צוריק געזאגט, תורה היא וללמוד אני צריך, דאס איז תורה, און איך האב געמוזט דא קומען זיך אפצולערנען וויכטיגע התנהגות'ן. שטעלט זיך דער יעבץ, אונז האבן געלערנט אין מסכת נדרים, דף כ עמוד ב', אז מען דארף זיך אויפפירן כאילו כפאו שד, פארוואס האט זיך רב נישט אזוי געפירט? זאגט ער אינטערסאנט, אונז ווייסן מיר פון די גמרא אין יבמות, דף סג עמוד א' אז רב האט געהאט זייער א קריגערישע פרוי, וואס ער האט פארלאנגט האט זי געטון פארקערט, ממילא האט אויסגעפעלט אז ער זאל מער מאריך זיין בדברי פיוס וריצוי. דער אך פרי תבואה זאגט, אז דאס וואס ער האט אים געזאגט, פוק דלאו אורח ארעא, האט ער אים געמיינט צו זאגן, דאס איז נישט פאר יעדן איינעם זיך אזוי צו פירן, ס'איז נישט געמאכט געווארן זיך אפצולערנען פון מיר. ביי מיר איז דאס א מצוה פונקט ווי נטילת לולב און הנחת תפילין, ממילא מעג איך מאריך זיין דערין, אבער אנדערע מענטשן טארן זיך פון דעם נישט אפלערנען. זאגט די גמרא מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל, פארוואס טאקע ווישט מען זיך נישט אפ מיט די לינקע האנט? אמר רבא, מפני שהתורה ניתנה בימין, ווייל די תורה איז געגעבן געווארן מיט די רעכטע האנט, שנאמר מימינו אש דת למו, רבה בר בר חנה אמר מפני שהיא קרובה לפה, פשוט ווייל די רעכטע האנט איז נענטער צו די מויל, און מען דארף עס האלטן ריין, ווייל דאס קומט אן זייער שנעל צו די מויל, מען עסט דאך דערמיט. ורבי שמעון בן לקיש אמר מפני שקושר בה תפילין, די תפילין ווערט טאקע געלייגט אויף די לינקע הענט, אבער די מעשה המצוה מען לייגט ארויף, מען דרייט ארום די רצועות מיט די רעכטע האנט, דערפאר דארף מען היטן דעם רעכטן האנט מער בטהרה. רב נחמן בר יצחק אמר מפני שמראה בה טעמי תורה, מיט דעם טוט מען ווייזן די טראפן פון די תורה, ווי רש"י זאגט אז ער האט געזען ביי די מענטשן פון ארץ ישראל אז זיי טוען מיט די פינגער אויסדרייען און מאכן די תנועות פון די טראפן און פון די נקודות פונקטליך בשעת זיי לערנען, און דאס האט מען אלעס געטון מיט די רעכטע האנט, פאר דעם דארף מען האלטן דעם רעכטן האנט מער בכבוד. דער בן איש חי שטעלט זיך, פארוואס ברענגט די גמרא אראפ די טעם פון רבא און רבה בר בר חנה פאר די טעם פון רבי שמעון בן לקיש וואס ער איז געווען סאך פריער? זאגט ער ווייל די ערשטע צוויי טעמים זענען נוהג אויכעט ביי פרויען, אז די תורה איז געגעבן געווארן מיט די רעכטע האנט, דארף מען האלטן די רעכטע האנט חשוב'ער אפילו ביי פרויען, און מפני שהיא קרובה לפה, איז דאך זיכער שייך אויכעט ביי פרויען, מה שאין כן די טעם פון קושר בה תפילין, דאס איז נאר שייך ביי מענער, און פארדעם האט מען דאס געלייגט שפעטער, און די זעלבע זאך מפני שמראה בה טעמי תורה. זאגט די גמרא כתנאי דאס איז שוין א מחלוקה ביי די פריערדיגע תנאים אויכעט, רבי אליעזר אומר אז די סיבה איז מפני שאוכל בה, רבי יהושע אומר מפני שכותב בה, רבי עקיבא אומר מפני שמראה בה טעמי תורה. אמר ר' תנחום בר חנילאי, כל הצנוע בבית הכסא, ווער ס'פירט זיך באשיידן אין בית הכסא, ניצול משלושה דברים, ווערט ער געראטעוועט פון דריי זאכן, מן הנחשים, פון די שלענג, ומן העקרבים, און פון די עקדיסן. ווי רש"י זאגט, אז וויבאלד ער פירט זיך אויף דארטן שטיל, באמערקן זיי נישט אז איינער איז דארטן, ממילא לאזן זיי אים אפ, ומן המזיקים, און אויכעט פון די מזיקים וואס דרייען זיך דארט, אז זיי פארשוינען אים אויכעט. דער מהרש"א זאגט אז וויבאלד ער פירט זיך דארט אויף איידל, האט ער די זכיה אז די מלאכים וואס גייען מיט מיט אים, היטן אים אפ, מה שאין כן א מענטש וואס ער פירט זיך נישט אויף איידל, גייען די מלאכים אוועק פון אים, און מען לאזט אים איבער, איז ער אויסגעשטעלט צו די נחשים ועקרבים און צו די מזיקים. ויש אומרים אף חלומותיו מיושבים עליו, אויכעט זיינע חלומות זענען מער רואיג און באזעצן, מען טוט אים נישט דערשרעקן אין חלום. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת בוא. רבי אלעזר פתח מיט דעם פסוק אין איוב ויהי היום ויבואו בני האלהים להתיצב על ה' ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום דא ראש השנה, דקודשא בריך הוא קאים למידן עלמא, דער אייבערשטער שטעלט זיך אויף צו דן זיין די וועלט, כגוונא דא די זעלבע זאך ווען ס'שטייט ויהי היום ויבוא שמה, ההוא יומא יום טוב דראש השנה הוה, יענע טאג איז אויך געווען ראש השנה. ויבואו בני האלהים. אינון רברבין, דאס זענען די הערן, ממנן, די ממונים, שליחן בעלמא, וואס זיי ווערן ארומגעשיקט אויף די וועלט, לאשגחא זיך אומצוקוקן בעובדין דבני נשא אויף די מעשים פון די מענטשן. זענען זיי געקומען להתייצב על השם, מיינט ער נישט ממש אויפן אייבערשטן, נאר נעבן דעם אייבערשטן, כמה דאת אומר וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו, דאס איז די פשוט'ע פשט. אבל, להתייצב על השם קען מען אויכעט מפרש זיין בדרך סוד. בהאי קרא אשכחנא, אין דעם פסוק טרעפן מיר רחימותא דקודשא בריך הוא עלייהו דישראל, די ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט אויף די אידן. בגין דהני שליחן, דאינון ממנן לאשגחא על עובדין דבני נשא, די אלע שליחים וואס זענען ממונה צו קוקן די מעשים פון די מענטשן,

שטעלט ער זיך נישט אויף אומצוקוקן אויף זייערע מעשים, בר ישראל בלחודייהו, די אידן אליין, זייערע מעשים זענען זייער חשוב, און מען קוקט זיך זייער שטארק איין אויף זייערע מעשים, בגין דאלין בנין לקודשא בריך הוא ווייל זיי זענען קינדער פאר'ן אייבערשטן, וכד לא אשתכחו עובדין דישראל כדקא יאות, אויב מען געפינט נישט די מעשים פון די אידן אזוי ווי ס'דארף צו זיין, כביכול אינון ממנן שליחן כד בעאן לקיימא, על אינון עובדין דישראל, על השם ודאי קיימא, קומט אויס אז ווען די ממונים נעמען זיך איבער די מעשים פון די אידן,

ועל דא בההוא יומא כלהו רברבן ממנן אתכנשו על השם, די אלע מלאכים טוען זיך צאמנעמען אויפן אייבערשטן, על השם ודאי, דהא כיוון דעל ישראל אתכנשו וויבאלד זיי פארזאמלען זיך אויף די אידן, עליה אתכנשו פארזאמלען זיי זיך כביכול אויפן אייבערשטן. שטייט דארט אין פסוק ויבא גם השטן בתוכם, וואס איז די גם, לאסגאה עלייהו ער איז געקומען מרבה זיין מקטריגים אויף די אלע אנדערע ממונים, דכלהו אתיין למהוי קטיגורין עלייהו דישראל, אלע זענען געקומען מקטרג זיין אויף די אידן, ודא אתוסף עלייהו און ער פארמערט אויף זיי, בגין דאיהו דילטורא רברבא מכלהו, ער נאך דער גרעסטער מלשין פון זיי אלע, קטיגורא מכלהו דער גרעסטער מקטרג. כיוון דחמא קודשא בריך הוא דכלהו אתיין לקטרגא אז אלע קומען דא מקטרג זיין, מיד ויאמר השם אל השטן מאין תבוא, פון וואו קומסטו? פרעגט ער וכי לא הוה ידע קודשא בריך הוא מאן הוה אתא, ווייסט דען נישט דער אייבערשטער פון וואו ער קומט? אלא לאייתאה עובדא לרעותיה, ער האט געוואלט פשוט אריינגיין אין א שמועס מיט אים, האט ער אנגעהויבן אזוי, פון וואו קומסטו? ויאמר השם אל השטן וגומר, ויען השטן את ה' ויאמר משוט בארץ, איך קום יעצט ווייל איך האב אזוי ארומגעפלויגן איבער ארץ ישראל. מכאן אוליפנא פון דא לערנט מען ארויס דישובא דארעא, די באוואוינטע חלקים פון די וועלט אתמסר זענען איבערגעגעבן לסטרין אחרנין פאר די אנדערע זייטן, בר ארעא דישראל בלחודהא, אויסער ארץ ישראל אליין, דאס איז נישט איבערגעגעבן געווארן פאר קיינעם. און פארדעם האט ער נישט געקענט זאגן אז ער איז געווען דארט געהעריג, ער איז עס נאר אריבערגעפלויגן ווי א גאסט. איז כיוון דאמר משוט בארץ, אשגח קודשא בריך הוא, האט דער אייבערשטער פון דעם געזען, דבעי למהוי דלטורא עלייהו דישראל, אז ער קומט פון ארץ ישראל וויל ער זיכער בארעדן די אידן, מיד ויאמר השם אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ. חמא שעתא למיהב ליה חולקא במה דיתעסק, דער אייבערשטער האט איינגעזען אז ער מוז אים געבן עפעס מיט וואס זיך צו באשעפטיגן ויתפרש מנייהו דישראל, ער זאל זיך אפשיידן פון די אידן, והא אוקמוה דאס האט מען שוין איינגעזעצט. זאגט דער רמב ם אין הלכות ברכות פרק ה, אין מזמנים, מען נעמט נישט צאם איינעם צו ברכת הזימון, אלא על מי שיאכל כזית פת ולמעלה, נאר אויב יענער האט געגעסן א כזית ברויט אדער מער. שבעה שאכלו פת, אויב ס'איז דא זיבן וואס האבן געגעסן ברויט, ושלושה און דריי אנדערע אכלו עמהן ירק או ציר, זיי האבן נאר געגעסן גרינצייג אדער אנדערע זאך, וכיוצא בהן, מצטרפין לזמן בשם, קענען זיי זיך צאמרעכענען צו זאגן דעם אלוקינו. והוא שיהיה המברך מאוכלי הפת, דער וואס עס זאגט פאר, ער מוז האבן געגעסן ברויט. אבל ששה שאכלו פת, אויב ס'איז נאר געווען זעקס וואס האבן געגעסן ברויט, וארבעה ירק, אין מצטרפין, עד שיהיו אוכלי הפת רוב הניכר. ס'מוז זיין א דערקענבארער רוב, כאטשיג זיבן אקעגן דריי. במה דברים אמורים בעשרה, אויב מ'וויל טאקע זאגן אלוקינו, מ'וויל האבן צען אידן, קען מען אריינרעכענען אויכעט איינעם וואס האט נישט געגעסן קיין ברויט, אבל בשלושה צריך שיאכלו כל אחד ואחד מהן כזית פת, ואחר כך מזמנין, דאס איז די שיטה פון דעם רמב ם, אז דריי מענטשן צו מאכן א מזומן, מוז יעדער פון זיי האבן געגעסן ממש א כזית ברויט. זאגט דער רמב ם שניים שאכלו, אויב צוויי מענטשן האבן געגעסן, וגמרו מלאכול און זיי האבן שוין געענדיגט עסן, ובא שלישי ואכל, נאכדעם קומט אן א דריטער און ער נעמט זיך עסן, אם יכולין לאכול עמו כל שהוא, אויב די צוויי ערשטע מענטשן האבן נאך כח צו עסן עפעס אביסל מיט אים, ואפילו משאר אוכלין נישט דווקא ברויט, מצטרף עמהן קען ער זיך צאמנעמען מיט זיי און מ'בענטשט בזימון. וחכם גדול שבמסובין, הוא שמברך לכולם, דער וואס איז דער גרעסטער חכם צווישן אלע אנוועזנדע, ער איז דער וואס בענטשט פאר, אף על פי שלא בא אלא באחרונה, אפילו ער איז אנגעקומען צום לעצט. שלושה שאכלו כאחד, דריי מענטשן וואס עסן אינאיינעם, אינם רשאים ליחלק טארן זיי זיך נישט צוטיילן, ווייל ס'וועט אוועקגיין פון זיי די חוב פון זימון. וכן ארבעה, אזוי אויכעט אויב פיר מענטשן האבן געגעסן אינאיינעם, וכן חמשה, טאר מען זיך נישט צוטיילן אין צוויי גרופעס, ווייל ס'וועט אויסקומען אז ס'וועט זיין אזעלכע וואס וועלן נישט קענען בענטשן מיט זימון. וששה, אויב זעקס מענטשן האבן געגעסן אינאיינעם, יש להם ליחלק מעגן זיי זיך צוטיילן אויף צוויי גרופעס פון דריי, עד עשרה. ביז ס'האבן געגעסן צען מענטשן אינאיינעם, דאס הייסט זיבן מעגן זיך צוטיילן, אכט און ניין. אבער מעשרה ולמעלה וואס זיי וועלכע זענען מחויב געווארן צו זאגן דעם שם, אינם רשאים ליחלק טארן זיי זיך מער נישט צעטיילן עד עשרים, נאר אויב ס'איז שוין דא צוואנציג און דעמאלטס מאכט מען צוויי חבורות, שכל זמן שיחלקו, יעדע צייט וואס מען צעטיילט זיך, ותהיה ברכת הזימון לכל חלק וחלק כזימון הכל אויב נאכן צוטיילן וועט מען קענען זאגן דעם זעלבן נוסח פון ברכת הזימון ווי פארדעם, יש להם ליחלק דעמאלס מעג מען זיך צוטיילן, אבער אויב מען וועט פארלירן דעם שם, מען וועט נישט קענען זאגן דעם שם ווייל ס'איז געווען פארדעם צען און יעצט נישט, טאר מען זיך נישט צוטיילן. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, רעדט ער דא פון די פערדע חלק פון די מידה פון ליצנות, הקובע עצמו תמיד לשיחה בטילה דברים בטילים כדרך יושבי קרנות, א מענטש וואס ער רעדט אייביג איבעריגע רייד און נארישקייטן, אזוי ווי די יושבי קרנות, ושתיים רעות יש בדבר הרע הזה, ס'איז דא צוויי שלעכטיקייטן אין דעם, האחת, כי כל המרבה דברים מביא חטא, אז מען רעדט אסאך קומט מען אטאמאטיש צו צו זינד, והשנית, כי בטל מדברי תורה, ער גייט דאך ליידיג פון לערנען, ער נוצט נישט אויס די צייט אויף לימוד התורה. ויש בדבר הזה דרכי מוות, ס'איז דא אין דעם וועגן פון טויט, כי איך לא זכר ולא שם על לבו, ווי האט דער מענטש נישט געדענקט און נישט געלייגט אויף זיין הארץ, כי בעיתים ההם, אין די צייטן אשר הוא משחיתם וואס ער פארדארבט זיי, יכול להשיג, קען ער דערגרייכן הנעימות, די זיסקייט, ולקנות און קונה זיין חיי עולם, א אייביגע לעבן. אם יקבע העיתים המזומנים ההם לתורה, אויב זאל ער באשטימען די צייטן צו לערנען תורה, אשר יפנה בהם ממלאכתו ועסקיו, ער איז דאך סיי ווי פריי דעמאלט פון זיינע אנדערע געשעפטן, אין זה כי אם בזות לבו את המצוות ושכר העולם הבא, אז ער טוט דאס נישט, איז א סימן אז ער פארשעמט ביי זיך אין הארץ די מצוות, און ער גלייבט נישט אין די שכר פון עולם הבא. ומלבד אשר אבד טובה הרבה, אויסער דעם וואס ער דערלייגט אסאך גוטס, ישא את עוונו, וועט ער אויך באקומען באשטראפט, ווייל דאס איז זיין עבירה. כי אשמת הביטול מן התורה בעת היכולת לעסוק בה, די שולד, די זינד, פון צושטערן, ליידיגגיין פון לערנען, ווען מ'האט יא די מעגליכקייט עוסק צו זיין דערין, אש היא, דאס איז פייער עד אבדון תאכל, ס'וועט פארלענדן און מאכן אינגאנצן פארלוירן דעם מענטש. כאשר אמרו כי דבר השם בזה כל שאפשר לו לעסוק בתורה, ווער ס'קען, ער האט די מעגליכקייטן צו לערנען, ואינו עוסק, כאשר הקדמנו לך, אזא איינער ווערט אנגערופן דבר השם בזה. ואמרו ז"ל, ההולך למקום אשר אספו שם אסיפה לשחוק, איינער וואס גייט צו א פלאץ ווי מ'איז זיך צוזאמגעקומען מענטשן, צו טרייבן שפאס, זהו מושב לייצים, ועליו אומר הכתוב, ובמושב לייצים לא ישב, ונאמר אחריו, כי אם בתורת השם חפצו. למדת, זעהסטו פון דעם, כי מושב לייצים, אז מען זיצט מיט די שפעטערס, מביא לידי ביטול תורה, ברענגט עס צו ביטול תורה. ואשר לא שת לבו לעסוק בתורה, בשעותיו הבטלות, אויב דער מענטש קען זיך עפעס נישט מצמצם זיין, צו זיצן און לערנען אין זיינע פרייע צייט, ער האט נישט די בעסטן קאפ, אדער ער איז שוין אויסגעמוטשעט, יתעשת לנפשו ולא יאבד, זאל ער זיכער מאכן אז דאך זאל די צייט נישט פארלוירן גיין און ער זאל נישט פארלוירן גיין, ויתבודד בהן, זאל ער זיך מתבודד זיין אין די פרייע צייטן לחשוב צו טראכטן על קצו אויף זיין ענדע, ולהבין לאחריתו, ער זאל מאכן א חשבון הנפש אז ער לעבט נישט אויף אייביג, ולחפש דרכיו, זיך אומקוקן אויף זיינע וועגן וואס ער קען פאררעכטן, ולקנות מעלות הנפש, זאל ער אין די צייט קונה זיין מעלות פאר זיין נפש, ולהתקרב אל השם יתברך, ער זאל זיך דערנענטערן דעמאלטס צום אייבערשטן.